ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. א חבר האט מיר געפרעגט א שאלה די וואך, אפשר א שאלה ידועה, אז אין די קבלה עס איז ידוע, עס איז ארויסגעגאנגען, עס איז א סוד וואס האט עסקעיפט די קאנטעינינג קאנטעינער פון קבלה, און יעדער איינער ווייסט עס היינט, אז האבות הן הן המרכבה, זענען דא חסד גבורה תפארת דאס זענען די דריי זייטן פון די וועלט ימין שמאל אמצע, און דאס איז קאנעקטעד מיט אברהם יצחק און יעקב, אברהם תתן חסד לאברהם, יצחק איז דאס הייסט פחד, פחד יצחק, און יעקב איז די מידה וואס אונז רופן תפארת אדער אמת. און איך האב געפרעגט אז מ'זעהט נישט, און אסאך מענטשן פרעגן דאס אז מ'זעהט נישט אין די פרשה, מ'זעהט נישט אז אברהם זאל זיין דווקא עפעס דווקא נאר א מענטש פון חסד, ס'איז אמת דא די מעשה הגם על פי פשוט פשט אפילו איז נישט דא דאס, אבער אין חזל אין די מדרש איז דא די אריכות די מעשה פון אברהם ווי ער לאדענט איין געסט, מ'זעהט, מ'קען זאגן אז ס'איז אויך אין די פשט, מ'זעהט אז לוט אפילו, עס איז געווען זיין תלמיד, זיין נעפיו, דאָך האָט אײַנגעלאַדנט די געסט מה שאין כן די אנשי סדום, רעים וחטאים, זיי פירן זיך נישט אויף ריכטיק צו זייערע געסט, זיי רוידעפן זיי, זיי פּרובירן זיי מאנס צו זײַן. איז אָקעי, אָבער למעשה אברהם האָט נישט געווען קיין קיין נאָר דאָס, ער האָט געמאַכט מלחמות, ער האָט געקויפט ארץ ישראל, געגאַנגען פון דאָ צו דאָרט, געטון פאַרשידענע פעולות, אַרויסגעוואָרפן ישמעאל, טאַקע נישט געוואָלט, צווייטע מאָל האָט ער יאָ געוואָלט. מ'זעט נישט עפּעס ס'זאָל זײַן אַזאַ מין. חסד מענטש, מה שאין כן יצחק, אויב מען קוקט אן למשל אז חסד און גבורה זענען אזוי ווי א שטארקע מענטש און א שוואכע מענטש, יצחק זעט אויס אלעמאל צו זיין א שוואכע קערעקטער, ער טוט נישט גארנישט, מען שעכט אים אויף די מזבח און ער זאגט אזוי יא, הנני, הנני, הנני, דא בין איך, און מען טרעפט אים א שידוך, סך הכל נעמט ער איר, ער גייט נישט אפילו זוכן אזוי ווי יעקב וואס טוט לפחות עפעס, שפעטער איז ער זקן, יצחק, און מען פארדרייט אים א קאפ דארטן, וועם ער ווייסט אליינס נישט וועם ער געבט די ברכות. דאס איז אזוי ווי די שאלה. און די תשובה באופן יסודי איז, אוודאי קען מען זאגן תשובות וואס עסומען די קשיא און זיי זאגן תירוצים. אבער די באופן יסודי וואס די טעות וואס די שאלה מערקט אן איז אז די קשיא הייבט זיך נישט אן. פארוואס הייבט זיך עס נישט אן? ווייל ס'איז נאך קיינמאל נישט געווען, הגם ס'זענען דא אזעלכע שטיקלעך תורה, קבלה תורות וואס זענען קאנעקטעד, זיי הייבן זיך יא אן אזוי, אבער די תורה הייבט זיך נישט אן אזוי, מען קען זען היסטאריש, ווער ס'לערנט די פריערדיגע ספרים, די זוהר, די קבלת הראשונים, וואס זיי רעדן וועגן די זאך, מ'דארף באמת מאכן א גוטע סטאדי וועגן דעם, אבער וואס ס'זעט מיך אויס, וואס איך פארשטיי איז, אַז ס'האָט זיך נישט אָנגעהויבן אַז כּאילו זיי האָבן געקוקט אויף די אבות, געקוקט וואָס פאַר זאַכן האָט געטאָן אברהם, וואָס פאַר זאַכן האָט געטאָן יצחק, וואָס פאַר אַ סאָרט מענטש איז געווען יצחק, וואָס איז זיין דמות, וואָס איז זיין כאַראַקטער אין דער אין דער תורה, און געזאָגט, אָ, דאָס איז מרמז אויף חסד, דאָס איז מרמז אויף גבורה, דאָס איז מרמז אויף תפארת. נאָר די מעשה איז די אמת, די אמת איז די מעשה איז פּונקט פאַרקערט. און מען דאַרף קענען קענען הערן די מעשה, פאַרוואָס? ווייל ס'איז זייער וויכטיג. ס'הייסט, אונז זענען זייער צוגעוואוינט און אונז האָבן אַ שיעור. וואס איז זוהר און ס'איז נישט א שיעור זוהר אויף טעארעטיש לומדיש קבלה וואס אויף דעם דארף מען מאכן אן אנדערע שיעור נאר אונזער שיעור איז מער וואס מען רופט בדרך החסידות בדרך פון טרעפן פון דעם עפעס א פראקטישע זאך עפעס א הלכה למעשה'דיגע זאך עפעס א זאך וואס אונז קענען וואס אונז לעבן מיט דעם. יעצט ס'איז דא עפעס אינצווישן די צוויי זאכן איך וויל כ'וויל קלאר מאכן די זאך. ס'הייסט ס'איז דא.

לאמיר לאמיר קודם זאגן די דיקאטעמי וואס איך לייג אראפ נאכדעם רעדן וועגן די מיטל מיטל ארבעט וואס איך האלט אז ס'איז קרח מכאן ומכאן. מ'דארף געדענקען און מ'דארף קענען דאס געדענקען הלכה למעשה דאס פארדעם איך וויל נאר דאס זאגן. מ'דארף געדענקען הלכה למעשה. מ'דארף געדענקען אז די מקובלים הראשונים זענען נישט געווען אינטערעסירט בכלל אין אברהם ויצחק שבעולם התחתון. דאס איז פשט, דאס איז אמת, אזוי ווי די מקובלים זאגן אלעמאל מעשה שהיה אלעס וואס שטייט אין די תורה איז אמת אויכעט. ס'איז אמת אין דער לעוועל פון פשט, און מקובלים זאגן נישט אז דער פשט איז נישט געווען, אבער וואס איז זיי אינטערעסירט וואס איז די אמת, מ'רופט תורה על דרך האמת איז התורה מדברת בתחתונים ורומזת בעליונים, און וואס מיינט רומזת בעליונים? ווייל דא איז דא אזווי א שאלה, קומען חסידים און זאגן, וואס גייט מיך אן ווי ס'זעט אויס די עולמות עליונים? די אמת איז נישט אזוי, די אמת איז אז די. די מקובלים וואס זיי וואס זיי ווילן טרעפן, זיי קעירן בכלל נישט וועגן אברהם אבינו, און נישט מען קען לערנען פשט אברהם איז געווען אזא מענטש און יצחק איז געווען אזא מענטש, אלע מיני אזעלכע דרשות און תורות, די מקובלים זענען בכלל נישט אינטערעסירט אין די נושא, ס'איז נישט זייער זאך. אין אנדערע ווערטער וואס אונז רופן קבלה, ווען מען זאגט קבלה מיינט מען דאך נאר די חלק שבנפש וואס איז א מקובל, אויך א מקובל האט א לכאורה חיים גשמי, מען האט א ווייב און קינדער אויב ער האט, און דארף האבן, האט מידות, און דארף ארבעטן אויף אלע חלקי עולם. און נישט פטור. אבער די חלק, די זאך וואס הייסט קבלה, די זאך וואס הייסט סודות התורה, וואס איז אן עולם האצילות'דיגע תורה, וויל בכלל נישט הערן וועגן דעם. ער וויל הערן וועגן ווי אזוי געטליכקייט ארבעט. ער וויל הערן וועגן ווי אזוי די עשר ספירות, ווי אזוי די התגלות פון גאט וויאזוי די אפילו די ווארט התגלות איז שוין אביסל צופיל ער וויל ס'דא א חלק פון מענטש ס'דא אזא סארט מענטש וואס ער הערט ווען אין אמת ווען ער הערט קריאת התורה ווען ער הערט די תורה אברהם הוליד את יצחק הערט ער חסד הוליד גבורה ער הערט נישט און אפילו דאס איז שוין ווערטער מ'דארף געדענקען אז די מקובלים וויבאלד זיי גלייבן נישט אזוי שטארק אין די ווערטער וואס זיי נוצן, די ווערטער פון די תורה, דאס איז די ווערטער וואס זענען כולל אלע עולמות. אבער די ווערטער וואס אונז נוצן, זאגן ספירת החסד, ספירת הגבורה, דאס איז נישט קיין ווערטער פון די חומש, ס'איז געבויט אויף דרושים פון די חומש, ס'איז דערמאנט אין סך הכל אין דעם פסוק חסד לאברהם, אבער אפילו די ווארט חסד, ס'איז נישט קלאר אז, נישט נאר ס'איז נישט קלאר, ס'איז קלאר אז נישט, די ספירה וואס אונז רופן חסד, די מדת החסד, העליונה, איז נישט מוגדר דורך די ווארט חסד. וואס עפעס די פשט איז פשוט אזוי ווייל וואס אונז רופן חסד איז אזא גשמיות'דיגע זאך אפילו א מידה פון בני אדם און וואס חסד הייסט אין עולם האצילות איז דאך א ספירה פון עולם האצילות וואס איז עס איז אלוקות א גאנצע אנדערע זאך ס'האט עפעס א קאנעקשאן אבער ס'איז א אנדערע זאך און אונז דארפן געדענקען אז ס'איז דא ביי אונז בפשטות בתכלית הפשטות. מען דארף נישט טרענסלעיטן דאס צו עפעס אנדערש כדי עס זאל זיין הלכה למעשה, עס איז דא בפשטות ביי אונז אזא סארט דרייוו, אזא סארט חלק הנפש, און דאס איז די שבת'דיגע וועג פון קוקן, יא, ס'איז א גאנצע וואך, ס'איז דא ערב שבת, ס'איז דא אסאך מדריגות, אבער ס'איז דא א שבת'דיגע וועג פון קוקן, שבת'דיגע סארט חיים, וואס. ער איז הונגעריג, ער איז הונגעריג פאר הערן וועגן דעם, ער האט נישט קיין, ער איז הונגעריג פאר דעם, אזוי ווי א מענטש איז הונגעריג צו צו צו עסן, אזוי ווי א מענטש איז הונגעריג פאר זאכן וואס מאכן אים גוט פילן, פאר חיזוק, אזוי ווי ער איז הונגעריג פאר הדרכה און און וויאזוי זיך צו פירן מיט זיין ביזנעס, וויאזוי זיך צו פירן מיט זיין ווייב, איז ער אויך הונגעריג, אלץ אמת, איז ער אויכעט הונגעריג פאר וויסן וועגן גאט, פאר וויסן וועגן וויאזוי גאט ארבעט. און די גרויסע אויפטו פון די קבלה איז געווען אז מען קען דאס טרעפן אויכעט אין די תורה אויכעט אין די ס'איז מלובש ס'איז אין די פשוטע ווערטער אין די אברהם הוליד את יצחק איז מלובש דאס איז דאס דאס איז און דאס איז הלכה למעשה דאס וויל איך זאגן ס'איז נישט פשט אז דאס איז נישט קיין הלכה למעשה דאס איז הלכה למעשה און פארקערט אויב מען טוט עפעס אנדערש דעם זאג איך ס'איז דא עפעס א ממוצע דא, וואס איך זעה נישט אז ס'טויג נישט פאר דעם און נישט פאר דעם, ס'איז דא אזא ממוצע, ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס יעדע זאך קען ער איבערטייטשן, אז שטייט אברהם איז מרמז אויף א מידה פון הרחבה, און יצחק איז מרמז אויף א מידה פון צמצום, און נאכדעם קען מען מסביר זיין, זאגן פארשידענע תורות, מסביר זיין פרשיות און מסביר זיין ענינים. און יענץ איז נישט הלכה למעשה, יענץ איז נישט פראקטיש. ווייל ס'איז עפעס א הסבר, ס'איז עפעס א. שטיקל תורה איז אויב מען וויל רעדן פון פראקטיק פון הלכה למעשה אפילו מען וויל רעדן פון תורה פון די לעוועל פון פשט מען וויל מסביר זיין פשוטע פשט פון עפעס וויאזוי מען פארשטייט אברהם זייער גוט וואס דארף מען דארף מען נישט פאר דעם קיין ספירת החסד אמאל קען קען מען זיך עס קענעקטען אמאל נישט איך ווייס נישט ס'איז נישט וויכטיג ס'איז נישט וויכטיג די גאנצע זאך ס'פעלט נישט אויס די גאנצע זאך וואס ס'פעלט אויס איז נאר מען זאל לערנען פשוטע זאכן פשוט לייף דו ווילסט זיך אן עצה געבן ווילסט עצות אויף שלום בית איז נישטא אזא זאך אידישע פסיכאלאגיע, עצות פאר שלום בית פון פי זוהר, וואס פעלט עס אויס? ס'דא אסאך גוים וואס קענען נישט קיין זוהר און זיי האבן שלום בית, זע איך נישט ס'זאל אויספעלן, אלא מאי זאגסט עפעס א גאנץ אנדערע, זאגסט קומט דאך און מ'זאגט אקעי, מ'קען אבער אריינטייטשן אז ווען ס'שטייט צמצום איז מרמז אז מ'זאל געבן ספעיס פאר די ווייב און פאר די קינדער, ווען ס'שטייט, אויף דעם דארף דאך נישט די ווארט צמצום פאר א גוט יאר, מ'קען דאך זאגן אזוי אזוי ווי ס'איז, נאר וואס? פאר דעם די מיטל זאך וואס זאגט אז צמצום מיינט דאס זעה איך נישט וואס די תועלת איז דערפון בכלל נאר וואס אה אוואדע ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט צו פארשטיין וויאזוי ס'קען זיין אז אין סוף קומט אריין אין די וועלט דאס איז א עכטע שאלה וואס דאס אליינס איז פארט פון לייף פארט אוו יומען לייף ס'איז נישט אלעס דא א מענטש איז נישט קיין מלאך א מענטש איז נישט קיין שכל טהור א מענטש האט אויך אלע צרכי הגוף און אלע מצוות וואס האט צוטוהן מיט צרכי הגוף און אזוי ווייט. אבער ס'איז אויך דאס, יעצט וויל איך דיר מסביר זיין, ס'איז געווען א צמצום, און ס'איז דא צען ספירות, דאס איז מסביר דאס. און נישט נאר דעם, נישט נאר דאס איז א ניד, אזוי ווי באופן מנותק, דאס איז אויך א ניד וואס קומט אריין אין בעיסיק יומען לייף, אנדערע ווערטער, ס'איז דא א צורך, ס'איז דא א רעב, ס'איז דא א הונגער, א דארשט יעדן טאג צו טראכטן וועגן דעם, און אין יעדע זאך צו טראכטן וועגן דעם. אזוי ווי איך בין אברהם און איך בין יצחק און איך בין יעקב און איך דארף אז אין מיין אברהם זאל שיינען א געוויסע ספירה און אין מיין יצחק זאל שיינען א געוויסע ספירה און אין מיין יעקב זאל שיינען א געוויסע ספירה און אז איך לערן די פרשת תולדות פשוטע מעשה פון וואס האט זיך געטון דארט ביי יצחק אבינו אין שטוב, איך קען נישט, איך קען עס מסביר זיין על פי פשט, זייער גוט, איך קען עס מסביר זיין על פי דרוש, איך קען אבער אויכעט, ס'פעלט, ס'פעלט אויס די שיין, שיין פון געטליכקייט פעלט אויס אין דעם. אין דעם, נישט נאר ס'פעלט אויס, אזוי ווי איך האב געזאגט, ס'איז דא פשטות הלכה למעשה וואס ס'פעלט אויס פאר א מענטש צו טראכטן וועגן דעם, ס'פעלט אויך אויס פאר א מענטש צו זיין, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי איך גיי צוריק צו מיין שלום בית עקזעמפל, ס'פעלט אויס, און ס'איז א סוד, ס'איז נישט, זייער נישט אזוי פשוט ווי אזוי מ'קען, אויב מ'קען רעדן וועגן דעם, און אויב מ'מעג רעדן וועגן דעם, און צו וועמען מ'מעג רעדן וועגן דעם, און אויב ס'שאדט אמאל, דאס זענען אלעס זאכן וואס מ'דארף זייער ערנסט דן זיין הלכה למעשה, אבער על כל פנים בפנימיות הלב, כל פנים בפנימיות הלב איז וויכטיג פאר א איד פאר א חסידישע אינגערמאן יא פאר א איד'ס שלום בית איז וויכטיג אז ס'זאל זיין דארט עפעס א בחינה אז ער איז די ז"א און די ווייב איז די שכינה און א יחוד האט צוטוהן מיט די המתקת הדינים וואס איז דא אין די נוק' און ממשיך זיין אין יחוד און מוחין און אלע סארט זאכן וואס קבלה איז געבויט אויף ס'וויכטיג פאר דיין הויז פאר דיין שטוב. נישט נאר ס'איז וויכטיג. און פארוואס איז דאס וויכטיג? ווייל ס'איז דאס איז די דאס הייסט צו זיין א מענטש, דאס הייסט צו זיין א איד. זיין א מענטש מיינט אז מיין שלימות הגוף, מיין שלימות הנפש, מיין שלימות השטוב, מיין שלימות הפרנסה, מיין שלימות הלעבן, ווערט נישט מושלם נאר מיט געטליכקייט כפשוטו. און וועגן דעם, אויב מ'איז מלבש די געטליכקייט נאכאמאל, וואס זאגט די געטליכקייט מיינט דאס, אויב אין געוויסע וועג איז עס רואונס דאס, אויב אזוי האב איך ווייטער נישט קיין געטליכקייט, איך האב זאכן, די אמת איז, די אמת איז נישט אזוי, די אמת איז אז די צדיקים, די מענטשן וואס האבן געטון אזעלכע סארט זאכן און מלבש געווען, איז דאך, זיי האבן דאך געהאט, אין אנדערע ווערטער זיי האבן געלערנט כתבי ארי און קבלה באופן כללי, זיי האבן עס געוואלט קאנעקטן, די וועג ווי זיי האבן עס געטראפן צו קאנעקטן, איז צו זען אזוי, דאס איז גוט. און זיי מלביש זיין אריינברענגען די געטליכקייט אין די נידריגערע פשוטערע לעוועלס, אבער אויב מען זאגט אז די נמשל כלי איז דאס, דאס איז דעמאלטס נישט קיין געטליכקייט בכלל, דעמאלטס האט מען פון דעם גארנישט. און יעצט, דאס איז א וויכטיגע זאך, אז נישט אלעמאל קומט עס אריין אין די זעלבע וועג, אדער על כל פנים די מטרה איז נישט דאס. ס'איז דא א מטרה פון לערנען די חומש, און פון דעם איז דא דרכים, דרכים פון סודות התורה, וואס מען לערנט פון אברהם און יצחק און צוטראכט, מען טראכט נישט קיין איין מינוט וועגן אברהם מיט יצחק. און אפילו נישט וואס די פשט התורה וואס זאגט וועגן אברהם ויצחק, עס איז געבויט אויף א גאנץ אנדערע מעשה. און דא זאגט די זוהר, עס איז א וויכטיגע, איך וויל נאר זאגן דעם טייטש וואס איז אין די קבלה דערפון, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אלעמאל די שאלה שטייט דאך דא נאכאמאל, עס איז א איבריגע פסוק, עס איז אזוי ווי א העדער פסוק, ווי פשט, עס זאגט דאך אבער גארנישט, אונז ווייסט דאך שוין אז יצחק איז געבוירן. נאר ער זאגט שוין רש י און די זוהר זאגט עס איבער אין זיין וועג אז יצחק איז נישט געווען קיין יצחק בן אברהם אלעמאל אוודאי ער איז געבוירן געווארן און געווען א זון פון אברהם שכויח דאס איז אפשר אברהם הוליד את יצחק אבער יצחק בן אברהם, דאס איז א נייע זאך, דאס איז ער עומד געווען אין א געוויסע מינוט, עס איז געווען עפעס א צייט, בשעת, אזוי ווי די, זוהר זאגט בשעת, אזוי זאגט דא בשעת אברהם איז געשטארבן, ס'איז זייער אינטערעסאנט, יא, דער רש י זאגט צר קלסתר פניו של אברהם, דומה ליצחק, מ'זאל מען זען, זייער גוט, אבער זאגט די זוהר טיפער, פארוואס שטייט עס דא? פשט ס'איז, דא רעדט מען, די פריערדיגע סוף פרשה איז אברהם אבינו געשטארבן, עס איז געווען תולדות ישמעאל בן אברהם. גאנצע שאלה וואס ווער איז דא די יורש ישמעאל בן אברהם יצחק בן אברהם און יעצט נאך דעם וואס געענדיגט מיט ישמעאל אויכעט דא ואלה תולדות יצחק בן אברהם עס יעצט איז יצחק געווארן האט ער עומד געווען האט ער געזעהן אז ער איז בן אברהם אז עס איז דא אין אים דער דמות דיוקנו של אברהם אז איינער יעצט יעצט אז אברהם איז נישט דא און מען זעהט ווי איז אברהם עס איז יצחק דאס איז די פשוטע טייטש פון די זוהר זאגט פון דעם שטייט עס דא ווייל אז יעצט איז עס ווי א נפקא מינה, נישט נאר אזוי ווי אבימלך נתעברה שרה, נאר יעצט אז היות אברהם איז נישטא, ווען מ'זוכט מען אברהם טרעפט מען יצחק, אבער איך טראכט אז דא ליגט א טיפערע ווארט, אז די פשוטע זאכן, אמאל די, אזוי ווי איך געזאגט פריער, די פשוטע זאכן צו זאגן אברהם, יצחק הייסט ספירת הגבורה, דאס איז נישט געשען פון זיך אליין, דאס איז נישט קיין זאך וואס איז געבוירן אזוי, גארנישט איז נישט געבוירן אזוי. און דאס איז א מינוט וואס וואס ער האט עס באמערקט, אפשר נאך יצחק אברהם איז געשטארבן, אפשר ערגעץ נאך די אלע עבודות וואס ער האט געטון, די אלע פרשות וואס זענען געווען אין זיין לעבן. און דאס איז א גרויסע זאך, אונז מיינט מען אלעמאל אז עס איז דא קליינע זאכן און גרויסע זאכן, פשוט'ע זאכן איז יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, און נאכדעם וואס האסטו געטון מיט דיין לעבן, א גרויסע מעשה. און כאילו די קליינע זאכן, די פשוט'ע זאכן זענען פשוט, און מען קען זיי, מ'האט נישט פון זיי גארנישט. קא משמע לן. יצחק בן אברהם. ס'איז געווען א מינוט וואס יצחק האט געפרעגט פאר זיך וואס בין איך? וואס מה אני? יא, ותלך לדרש את השם, אז רבקה געפרעגט די נעקסטע מינוט, אם כן למה זה אנכי, וואס בין איך? און די תירוץ איז געווען יצחק בן אברהם, איך בין יצחק בן אברהם. איך בין טאקע נישט אברהם. ס'איז דא א גאנץ אנדערע לעוול, אברהם הוליד את יצחק, פון אברהם קומט ארויס יצחק, און ס'איז זייער וויכטיג עס זאל זיין פון אברהם זאל ער מוליד זיין יצחק, אנישט קען נישט געווען קיין גארנישט ווייטער, דאס איז א גאנצע שמועס וואס מען דארף לערנען, אבער על כל פנים דאס איז א דבר פשוט, א דבר הכי פשוט, אז דעם זייער בעיסיק בעיסיק זאך, דעם ערשטן איידענטיפיקעישן, יצחק בן אברהם. דאס איז געווען א זאך וואס יצחק האט אים מגלה געווען אין די גאנצע פרשה פון זיין לעבן.